מטה סב ד רעדט אז סאו ביום עשתי עשר יום איז דאס נשיא לבני אשר אין וואס באשטייט דער דער דבר מיוחד פון אשר זאגט ער ברענגט ער אין מדרש אז אשר ווערט אנגערופן על שם שבחן של ישראל איז אשר דער ווארט וואס ברענגט ארויס שבחם של ישראל? וואו געפינט מען אז אין די ווארט אשר ברענגט זיך ארויס שבחם של ישראל, דער מעלה פון אידן? דאס ברענגט א ברענגט דער מדרש אויף דעם. שטייט אשרי העם שככה לו, וואס איז דער דער פאלק איז גליקליך אז זיי האבן אזא מין סארט גורל, אשרי העם שככה לו, אין וואס באשטייט דער ככה לו, אז אשרי העם שה' אלוקיו, אז אין אישורם של ישראל אלא על שבחרו בהקדוש ברוך הוא, דאס שטייט אין מדרש.

א מלך מיט מיט איסטרטילוטין מיט פארשידענע סארטן שרים און ער זאגט אז יעדער דער רעגולער מענטש אין דער שטאט אלע אנדערע אזרחי המדינה האבן בוחר געווען אין איינע פון די שרים און נאר ס'איז נאר געווען איין פיקח אחד וואס ער האט בוחר געווען אין דער מלך ווייל ער האט געזאגט אז כולם מתחלפין אלע אנדערע שרים קען מען זיי קענען זיי פארלירן זייער דזשאב מ'קען זיי מ'קען זיי פייערן מה שאין כן מלכא לא מתחלף איז דער משל דארף ארויסברענגען דער גודל השבח פון אידן, אז אלע אומות פון דער וועלט איז איינער בוחר געווען ב מהן עובדים לחמה מהן עובדים ללבנה, מה שאין כן אידן זענען אינן עובדים אלא לקדוש ברוך הוא. איז די שאלה דער משל אליין, וואס איז דער משל זיכער שווער צו פארשטיין, עס זאגט אונז דער משל אז וואס דארף מען אנקומען צו א ספעציעלע פיקחות פון א פיקח צו פארשטיין אז דער מלך איז מער חשוב'ער ווי די שרים, אוודאי די שרים זענען נאר שרי המלך. דער מלך איז אפילו א קינד פארשטייט אז דער מלך איז גרעסער פאר זיי, אויב ער איז דער קעניג און זיי זענען נאר שרי המלוכה, זיי האבן נאר פארשידענע תפקידים אין די הנהגת המלוכה אבער ער איז דער מלך, ער איז דער אין עליו, ער איז דער העכסטער רענק, וואס דארף מען אנקומען צו עפעס א ספעציעלער גדלות, א ספעציעלער הבנה, א ספעציעלער מעלה צו געבן צו פארשטיין אז דער מלך איז גרעסער, אפילו א פיקח, פיקח אחד, נאר איין פיקח האט געזאגט אז דער מלך, ער וויל האבן די שייכות צום מלך, יעדער איינער פארשטייט אפילו אן פארשטאנד אז דער מלך איז גרעסער. פון דעם אליין זיין וואס זיי זענען שרים איז דער משל דארף מען אליין פארשטיין איז אויף דעם הייבט ער אן געבן צו פארשטיין פריער ברענגט אין די סעיף ג' גיבט ער צו פארשטיין אין נמשל א ביאור ווי מען דארף אנקומען צו א געוויסער חכמה צו קענען צו געבן צו צו צו אננעמען צו פארשטיין אז אינען עובדים אלא לקדוש ברוך הוא ווייל ער מסביר פארוואס טאקע ווייל דאס הייסט אזוי דער בחיצוניות דער מציאות ווי דער מציאות ווייזט זיך אויס

אין וואס פאר אופן דער חשיבות זאל נישט זיין, אדער זיי האבן, זיי זענען אליין די משפיעים, אדער זיי זענען, זיי האבן א דעה צו איבערגעבן די השפעה צו נישט, אבער לכל, על כל פנים, ווי די ענין קוקט אויס בחיצוניות איז, אז די, אז די ממוצעים האבן א געוויסער דעה, האבן א געוויסער, האבן א געוויסער יד אין איבערגעבן די השפעה למטה. וואס דערפאר איז מהן, וויבאלד די בחיצוניות קוקט אויס, אזוי בשעת, בשעת א מענטש פארשטייט על פי שכל, אימיצער וואס קוקט, און די מציאות הבריאה מיט זיין מיט זיין רעגולער אויג על פי שכל, אויב ער האט נישט קיין פיקחות יתירה, ער האט נישט קיין גודל החכמה, אבער ער איז א נארמאלער דורכשניטליכער שכל פון א בר פון א בן ד פון א בן אדם, איז דער מחיצ דער מציאות מצד עצמו ווייזט אן אז דער אז די ממוצעים האבן א חשיבות, האבן זיי א דעה אין די השפעה. במילא ווייל די מציאות ווייזט אן אזוי, זאגט ער עפעס עטליכע טעמים און דערפאר האט מען סיבות אויף צו דינען די שמש וירח. בכדי אז מען זאל, אויב זיי האבן בחירה, זאל מען זיי מער מרצה זיין, זאלן זיי געבן מער השפעה, אדער מען דארף זיי געבן, מען דארף זיי מכיר טובה זיין אין דעם וואס זיי געבן השפעה. אבער דער יסוד איז וואס, פארוואס דינט מען זיי? ווייל די חיצוניות, די מציאות בחיצוניות ווייזט אויס אז די ממוצעים האבן א געוויסער, א געוויסער יד אין די השפעה. בכדי צו פארשטיין דאס וואס אידן זיינען עובדים אלא להקדוש ברוך הוא, א איד קוקט נישט אויף קיין אנדערע זאך נישט, דער איינציגער וואס ער דינט איז נאר דער אייבערשטער, ווייל א איד זעט די פנימיות אין אים. האט מער חכמה, אך דער וואס באשטייט גודל החכמה בפשטות, וואס הייסט אימיצער איז א פיקח, גודל החכמה, גודל החכמה באשטייט אין דעם אז ער זעט דער עמקות, דער פנימיות אין דעם וואס דער נארמאלער אויג זעט נישט, און דער חכם זעט א חלק פון דער זאך וואס א נארמאלער אויג, א דורכשניטליכער אויג זעט עס נישט, ער זעט עפעס א טיפקייט. אין וואס באשטייט דאס וואס א איד זעט דער פנימיות אין דעם, א איד זעט אז מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף, איז הגם אז בחיצוניות קוקט אויס אז די ממוצעים האבן א חשיבות, ער פארשטייט אבער אז לגבי אלוקות איז די אלוקות דארף נישט אנקומען צו קיין שום זאך נישט, און דאס אז ס'דא ממוצעים איז נאר ווייל כך עלה ברצונו יתברך, ס'הייסט א איד זעט מער א טיפערע דרגה, א פנימיות'דיגער ענין, וואס דערפאר מאכט ער נישט קיין טעות און ער גיבט נישט קיין חשיבות צו די כוכבים ומזלות, מיט דעם קען מען פארשטיין אז דאס וואס מען דארף אנקומען צו גודל השבח איז אוודאי, מען רעדט אוודאי איז דער מלך מער חשוב'ער ווי די שרים, נישט וועגן דעם רעדט זיך, אוודאי איז דער מלך מער חשוב'ער פון די שרים, מען דארף נישט אנקומען צו א פיקח צו פארשטיין אז דער מלך איז גרעסער פון די שרים. דאס אוודאי אזוי, נאר דער טעם אין וואס באשטייט דער מעלה פון דער פיקח, די אנדערע מענטשן גיבן איכעט חשיבות צו די ממוצעים, זיי קוקן איכעט אן אויף די ממוצעים, מה שאין כן דער פיקח ער קוקט נישט אויף קיין זאך אויסער דער מלך אליין. אזוי וואלט מען געקענט פארשטיין בפשטות דעם ביאור אין וואס באשטייט גודל השבח פון אידן, אז דער שבח באשטייט אין דעם אז זיי מאכן נישט קיין טעות, זיי נעמען נישט נאר די חיצוניות הדברים וואס דארטן קוקט אויס אז די ממוצעים האבן א דעה, זיי זעען דער פנימיות הדברים, מצד פנימיות הדברים, איז קלאר אז אז דער אייבישטער איז דאך אין סוף אמיתי, עס איז נישטא קיין שום נברא וואס איז נענטער צו אים, וואס איז מער ראוי מקבל זיין זיין השפעה און איבערגעבן צו אונז, נאר פארוואס איז פארהאן טאקע א סדר פון ממוצעים, ווייל אזוי האט ער געוואלט. איז אידן האבן חכמה, זעען די פנימיות און האבן נישט קיין תאות און מיינען נישט אז די ממוצעים האבן בחירה, דאס איז דאס איז געגעבן צו פארשטיין פארוואס דארף מען אנקומען צו א חכמה ופיקחות. אבער זאגט ער אזוי, דאס איז טאקע וואלט געווען א פיינער ביאור אין דער נמשל, אין וואס באשטייט דער גודל השבח פון אידן דווקא, אז א נארמאלער מענטש וואלט נישט געמאכט אזא, וואלט יא געמאכט אזא טעות, און דווקא א פיקח מיוחד, א חכם דארף זען די פנימיות אויף צו נישט מאכן דער טעות. אבער דער מדרש ברענגט דאך א משל, אז דער מדרש וויל אונז געבן צו פארשטיין דער גודל השבח פון אידן, ברענגט דער מדרש א משל, און אין דער משל פאסט דאך נישט דער גאנצער ביאור וואס דארט שטייט, לפי דער ביאור וואס דער רבי רעדט אין סעיף ג', אין וואס באשטייט דער גודל החכמה פון דער פיקח, פון דער איד. אז זיי מאכן א טעות אין חשבון המציאות, זיי האבן א טעות און זיי פארשטייען נישט ווי די מציאות ארבעט, זיי מיינען אז די מציאות ארבעט אין א וועג אז די ממוצעים האבן בחירה, און א איד ווייסט דער אמת און ער מאכט נישט קיין טעות, ער פארשטייט אז די ממוצעים האבן נישט קיין בחירה, אבער דען די השפעה איז נאר תלוי אין רצון העליון, די ממוצעים האבן קיין, איז כגרזן ביד החוצב. איז א טעות פשוט אין אויסחשבונען ווי די סדר ההשפעה פון די ווי די סדר ההשפעה ארבעט. אבער דער משל איז דאך נישט אזוי. דאס גייט ער אן רעדן אין סעיף ד' איז פארוואס דאס איז נישט קיין ביאור מספיק די ביאור וואס ער זאגט אין סעיף ג'. זאגט ער אזוי אמנם. מזה שהמדרש מביא משל לזה ממלך ודוכסין די מדרש ברענגט דאך א משל אויף צו ארויסברענגען די גודל השבח פון אידן אז זיי זענען בוחר אין דעם אייבערשטן ברענגט דאך די מדרש א משל פון מלך ודוכסין וואס אף שבהמשל הדוכסין הם בעלי בחירה, אויב דער מדרש ברענגט א משל איז אויב דער מעלה פון דער פיקח וואלט געווען אז ער מאכט עפעס א בעסערע חשבון, זיי האבען א טעות אין חשבון און ער מאכט נישט קיין טעות אין חשבון, יעמאלט וואלט עס געווען א גוטער משל. דער ביאור אויף דער נמשל וואס דער רבי זאגט דער ביאור אין דער מעלת הפיקחות פון דער נמשל איז אז אידען מאכען נישט קיין טעות אין סדר המציאות אין די סדר ההשפעה און א גוי מאכט א טעות איז אויב דער משל וואלט אויך געווען אזוי אז די מעלה פון דער פיקח איז אז ער זעט ער מאכט נישט קיין טעות, ער זעט עפעס א פנימיות'דיגער ענין, וואלט עס געווען גוט, אבער די מעשה איז דאך נישט אזוי, בהמשל הדוכסין הם בעלי בחירה, די דוכסין זענען טאקע יא בעלי בחירה, שלכן מסתבר לומר שהבחירה בהדוכסין אנא נסיב דוכסין יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם, אין דער משל זאגט דער גאנצער חשבון איז גוט אין נמשל טאקע, אבער אין דער משל איז נישט אזוי, אין דער משל איז פאראן דער מלך און ס'פאראן שרים ודוכסין, איך גיי שפעטער אביסל אפטייטשן מער פרטים אין דעם. אבער ער זאגט דא אז אין דער משל איז מסתבר לומר אז הבחירה בהדוכסין יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם. על פי שכל איז מער אויסגעהאלטן אז דער וואס שאפט עפעס א קשר און דינט צו די שרים, ער ווערט זייער א מענטש, די שרים'ס מענטש, וועט ער קריגן מער השפעה פון דער וואס איז בוחר דינען דער מלך. פארוואס? ווייל בפועל ווער איז ממונה, ווער איז ממונה אויף די השפעות, ווער איז דער שר האוצר און נישט דער מלך אליין.

צו ארויסברענגען אין וואס באשטייט דער גודל השבח פון אידן, און אין דער משל איז דער בחירה בהדוכסין וועט טאקע יא העלפן, נישט ווי אין דער נמשל אז מ'איז בוחר אין דער אין די שרי המלך וועט עס זיין מער תועלת מער השפעה צוליב דעם וואס מ'איז בוחר אין די שרים ווייל דער מלך אליין איז נישט אינוואלווד אין די פרטיות'דיגע אין די פרטיות'דיגע פרטיות'דיגע עניינים דווקא די שרים זיי זיינען די וואס זיינען אחראי אויף צו געבען א טובה פרטית איז לפי זה מוז וואס איז טאקע דער ביאור אין דער משל מובן. מובן, אויף וואס טאקע דער ביאור אין דער משל וואס דער פיקח זאגט אנא נסיב מלכא? נישט ווייל דער פיקח מאכט עפעס, ווייל זיי מאכן א טעות אין חשבון המציאות. נישט דאס איז די פראבלעם. מובן שזה שהפיקח אומר אנא נסיב מלכא הוא מפני שעבודת המלך היא חשובה אצלו יותר מתועלת ההשפעה שיהיה לו על ידי השרים. אן אנדערע זאך. דער טעם פארוואס, אין דער משל טאקע, פארוואס וויל דער פיקח זען דער מלך? פארוואס וויל ער האבן א שייכות מיט'ן מלך? ווייל דער פיקח, אים איז מער נוגע די חשיבות המלך מער פון די השפעה וואס ער גייט קריגן. אויב מען רעדט וועגן וואס איז מער תועלת, ווער וועט קריגן מער השפעה, ווער וועט לעבן בעסער, ווער וועט האבן זיינע טובות ותועלת אישית מער, איז דער וואס האט א שייכות מיט די שרים, ער וועט האבן מער, עס וועט אים מער זיין געלונגען, בשעת ער וועט האבן א שייכות מיט די שרים. זיי וועלן אים ארויסהעלפן טאקע. דאס וואס דער פיקח וויל האבן דער מלך, נישט ווייל דער פיקח עפעס מאכט עפעס א חשבון אז ער וועט קריגן מער השפעה מיט דעם וואס ער דינט דער מלך. עס איז אן אנדערע זאך. דער מלך, וויבאלד דער מלך איז חשוב'ער, איז דער פיקח זוכט וואס איז מער חשוב, הגם ס'איז פאר אים, נישט ווייל ס'איז בעסער פאר אים. איז דער חילוק פון דער פיקח צווישן אלע אנדערע איז אין וואס אין וואס זוכן זיי וואס זענען זיי מייקר די אלע אנדערע מענטשן זוכן די רעגולער מענטשן זוכן אז זיי זאלן קריגן מער השפעה אויב מען זוכט קריגן מער השפעה איז דער עצה די שרים ווייל זיי זענען די אחראים אויף די פרטיות'דיגע השפעות מה שאין כן דער פיקח ער טראכט נישט וועגן זיין אייגענע השפעה ער טראכט נישט וואס וואס וועט אים ארויסהעלפן ווי וועט ער קריגן קענען קריגן א טובה נאר ביי אים איז נוגע ער זאל האבן א שייכות מיטן מלך וויבאלד דער מלך איז מער חשוב'ער פאר זיי דער מלך איז אויף א העכערע דרגה, איז אים נוגע די חשיבות המלך מער פון דעם וואס ער וועט קריגן אז זיין לעבן זאל ווערן בעסער. איז דען פארשטאנדיג קען מען נישט זאגן דער ביאור וואס ער זאגט אין סעיף ב'. דער ביאור אין סעיף ב' איז אין וואס אין וואס באשטייט דער מעלה פון דער איד, דער מעלה פון אידן באשטייט אין דעם אז זיי מאכן נישט קיין טעות אין חשבון המציאות, א פשוט'ער מושג פון חכמה. א מענטש נישט קיין פיקח נארט זיך, ער מאכט א טעות, ער פארשטייט די מציאות, ער מאכט פשוט א טעות אין חשבון הדברים, ער פארשטייט נישט ריכטיג דער סדר ההשפעה ממילא, און א קלוגער מאכט נישט קיין טעות. אבער אין דער משל, נישט אין דעם באשטייט דער קלוגשאפט פון דער פיקח. אין דער משל, דער קלוגשאפט פון דער פיקח באשטייט אין דעם וואס ער האלט טייער אין לעבן. וואס איז ביי אים חשיבות? דער רעגולער מענטש וואס ביי אים חשיבות איז אז זיין לעבן זאל זיין בעסער, בכדי אז זיין לעבן זאל זיין בעסער, זיין פערזענליכער מצב מצב זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, איז בעסער האבן א שייכות מיט די שרים, זיי וועלן אים ארויסהעלפן מיט די זאכן וואס ער דארף, און דער פיקח טראכט נישט וועגן זיינע באדערפנישן, טראכט נישט וועגן זיין השפעה, ער טראכט וואס איז מער חשוב'ער, אויב דער מלך איז מער חשוב'ער וויל ער האבן א שייכות מיט'ן מלך, נישט ווייל זיין לעבן וועט עפעס ווערן בעסער און עס וועט מועיל זיין פאר אים. נו, לפי זה, דאס איז נישט קיין רעגולער מושג פון פיקח. אקעי, אבער דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער, דאס איז, דאס איז נישט סתם. יא יא, דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער אויכעט דעם משל. דאס איז א, דאס איז עימיצער, אויב מען טראכט וועגן די אייגענע תועלת, איז דאס נישט על פי שכל. על פי שכל דארף מען מחשיב זיין אט דער זאך וואס איז בעצם מער חשיבות. א מענטש וואס פירט זיין לעבן על פי שכל זוכט ער וואס איז, וואס איז בעצם מער טייער, נישט וואס איז מער טייער פאר זיך. דער נעמען דער ענין וואס איז מער גוט פאר מיר, דאס איז נישט קיין שכל'דיגע חשבון, דאס איז א מידות'דיגע חשבון, דאס איז נישט קיין ענין אמיתי על פי שכל, דאס גייט ער רעדן שפעטער אין דער המשך, זאגט ער אזוי. על דרך זה זאגט ער אין נמשל אויך, ומזה מובן גם בנמשל, דעיקר הטעם על זה שאומות העולם עובדים לחמה וללבנה, וישראל אינם עובדים אלא להקדוש ברוך הוא, לא מפני שאומות העולם טועים, שהכוכבים ומזלות הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת שהם רק כגרזן ביד החוצב נישט ווייל מען מאכט עפעס א טעות אין חשבון זיי מאכן א טעות אין חשבון און זיי מיינען אז די השפעה וועט דווקא איז דווקא דורך די כוכבים ומזלות אז זיי האבן זיי האבן בחירה במילא בשעת מען וועט זיי דינען וועלן וועט מען קריגן מער השפעה און אידן ווייסן דער אמת אז עס איז נישטא וואס צו גרזן מען קען נישט דינען דעם גרזן וועט גארנישט נישט העלפן ס'איז אלץ תלוי אין רצון העליון. און נישט דאס איז דער טעם פארוואס אידן דינען דעם אייבערשטן און גוים מאכן דער טעות אלא מפני אן אנדערן, שאומות העולם העיקר אצלם שיקבלו השפעה, ביי גוים איז דער עיקר אז זייער אז זיי זאלן האבן וואס זיי דארפן, זייערע צרכים זאלן נתמלא ווערן, שיקבלו השפעה, אבער אצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך, האבן א שייכות מיט דעם מלך אליין, איז איז ס'איז דאס אינטערעסאנטע זאך, דאס גיבט אויכעט א ביאור אין דער מדרש, פארוואס דער מדרש דארף אנקומען צו א משל. אן דער משל, ס'גלאט אזוי דער נמשל וואלט מען טאקע געקענט פארשטיין אין וואס באשטייט דער מעלה פון א איד, כולו מסכפין אז אז א גוי מאכט א טעות פשוט ער מיינט אז ס'דא וואס צו קוקען אויף כוכבים ומזלות, ס'דא וואס צו קוקען אויף אלוקי הנכר, און א איד ווייסט דער אמת אז ס'הבל הבלים. אויף דעם ברענגט דער מדרש א משל, און אין דעם משל איז דאך יא דא א תועלת אין דינען צו די שרים, ווייל זיי זיינען דאך וואס דארף מען האבען א שייכות מיט דער מיט דער מיט דער מיט דער מלך, וואס וואס וואס וועט וואס וועט א פריוואטער מענטש וואס וועט אים ארויסהעלפען האבען א שייכות מיט א מלך. וואס דארף ער דאס? ער איז א פריוואטער מענטש, ער האט זיינע צרכים, זיין לעבן, דער מלך ליגט אין אנדערע עניינים, דער מלך ליגט אין די כללות המלוכה, עס וועט נישט ארויסהעלפן א פריוואטער מענטש אין זיינע ד' אמות ער זאל האבן א שייכות מיט'ן מלך, איז טאקע מער מועיל פאר'ן מענטש צו האבן א שייכות מיט די שרים, זיי זענען דער איז א פקיד אויף דעם תחום, וועט עס זיין מער מהנה טאקע, וועט זיין מער מועיל פאר'ן. פארן פארן פריוואטן מענטשן. און מיט דער משל גיט מען צו פארשטיין אז דאס וואס וואס איז טאקע דער טעם אין דער משל פארוואס יענער זוכט דער פיקח, ווייל אים איז אים איז נוגע דעם עצם האבן א שייכות מיטן מלך, ער טראכט טאקע נישט וועגן זיינע צרכים און ער זאל האבן וואס ער דארף, ער טראכט אז אז ער זאל האבן א שייכות מיטן מלך, ער ליגט נישט אין זיך טאקע. און דאס גיט מען צו פארשטיין אין דעם באשטייט דער מעלה פון א איד וואס איז בוחר בהקדוש ברוך הוא אז די אומות העולם טראכטן וועגן אז זייער צרכים זאלן נתמלא ווערן, אז זייער לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, שיקבלו השפעה. מה שאין כן א איד טראכט נישט וועגן די אייגענע השפעה, ער טראכט האבן א שייכות מיטן אייבערשטן, דינען דעם אייבערשטן, דאס איז ביי אים חשיבות. דאס גיבט דער מדרש צו פארשטיין דווקא דורכן משל. דאס דארף מען פארשטיין, לכאורה אין דער נמשל איז דאך נישט אזוי. אין דער נמשל, אין דער משל טאקע איז אזוי, אז דער פיקח זוכט האבן דער מלך, ווייל דער, ווייל עבודת המלך איז מער חשוב'ער ווי דינען די שרים. ווייל די שרים אויב ער וואלט געטראכט וועגען זיך איז די שרים טאקע וואלט געווען וואלט געווען מער מעלה האבען א שייכות מיט די שרים אבער וואו זעט מען אין דער נמשל אז דאס וואס א איד זוכט און איז בוחר אין דעם אייבערשטען איז מצד דעם ווייל אים איז טייערער אלוקות מער ווי ס'איז נוגע צו אים זיין אייגענע השפעה וואו זעט מען דאס אין דער נמשל אין דער נמשל טאקע איז דאך כוכבים ומזלות האבען דאך נישט קיין בחירה איז דאך נישטא וואס צו איז נישטא קיין תועלת אין דעם וואס מען דינט צו כוכבים ומזלות איז וואו גיט זיך דאס ארויס אז דאס וואס א איד זוכט דעם אייבערשטען איז ווייל אים איז נוגע אלוקות. און נישט ווייל ער זוכט און נישט ווייל ער פארשטייט אז דאס איז דער אמת'ער, אז דאס איז דער איינציגער וועג ווי צו לעבן, ווי צו מקבל זיין השפעה. און דאס זאגט ער אזוי. זאגט ער וענינו. זאגט ער איצטער א נייער טעם, די מדרש זאגט דאך דארטן אז מ אז כך, אזוי ווי אין דער משל איז כך, אומות העולם מהן עובדים לחמה, מהן עובדים ללבנה, און ישראל אינן עובדים אלא להקדוש ברוך הוא. איז פריער האט ער געזאגט פארוואס עובדים לחמה און ללבנה, ווייל זיי מיינען אז זיי האבן בחירה. איצטער גיט ער א נייער ביאור פארוואס כוכבים, פארוואס די אומות העולם האבן געדינט צו כוכבים ומזלות. זאגט ער אזוי ועיקר הטעם מזה שעבדו הכוכבים ומזלות הוא כמבואר בהדרושים דא שטייט אין חסידות כדי לקבל השפעה מהקדושה צריך להיות בביטול יא פארוואס האבן זיי געוואלט מקבל זיין די השפעה נישט פון קדושה נישט פון אלוקות נישט דורך האבן א שייכות מיט אלוקות נאר מיט האבן א שייכות צו שרי צו כוכבים ומזלות צו שרי צו צו די מזלות צו קליפות איז ווייל בכדי צו מקבל זיין השפעה פון קדושה דארף מען עפעס דארף מען זיין בביטול ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו הכוכבים ומזלות, שבכדי לקבל השפעה מהם אין צורך לביטול. דער רבי רעדט די צוויי פרטים פארוואס איז פאראן א מעלה אויב אימיצער וואס זוכט מקבל זיין השפעה, אימיצער וואס זוכט אז ער זאל האבן וואס ער דארף, אז זיין לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, זיין לעבן זאל זיין גוט, ער זאל ער זאל צוקומען צו אים מער חיות און מער השפעה, מער עניינים, ווי פארוואס איז דאס מער ביי עובדי כוכבים ומזלות? מער האבן א שייכות מיט קליפה, דער רבי רעדט צוויי מעלות וואס איז דא אין קבלת השפעה מהקליפה איבער מקבל זיין השפעה מהקדושה, דאס איז אלץ דאס איז אלץ מבוסס אויפן משל, דער משל שטייט דער משל זאגט ער אז דער פיקח וויל האבן דער מלך, און די רעגעלער מענטשן זיי האבן געוואלט האבן די שרים, פארוואס דער רעגעלער מענטש וויל נישט האבן א שייכות מיט די מיט די מיט די מלך דווקא מיט די שרים, צוליב צוויי זאכן, ערשטנס האבן א שייכות מיטן מלך איז אסאך א שווערערע זאך, דער מלך איז דאך איז מאן דמחוי במחוג קמי מלכה איז חייב מיתה, פאר דער מלך דארף מען האבן אן אנדער אן אנדער סארט צוגאנג צו דער מלך, עפעס א עפעס אן אויסדרוק פון די אייגענע מציאות, עפעס א עפעס א א תנועה וואס איז נישט מתאים מיט'ן ביטול בתכלית צום מלך, צום מלך איז איז א מרד במלכות. אז מען האנדלט מיט א שר, דארף מען נישט זיין אזוי פארזיכטיג מיט א ווארט, מען דארף נישט זיין אזוי האנדלען מיט אזא מין סארט יראת הכבוד, מען קען זיין מער נאטירליך, מען דארף זיך נישט אינגאנצן, ס'מאנט נישט אזויפיל יגיעה. אבער האבן א שייכות מיטן מלך דארף מען זיין זיין זיין פארזיכטיג מיט די ווארט, מ'דארף זיך מ'דארף זיך פירן אין גאר אן אנדער אופן, עס איז אסאך שווערער דינען דעם מלך, איז דאס זאגט ער די ערשטע וואס דאס איז די ערשטע זאך וואס ער זאגט דא איך, האבן א שייכות מיט אלוקות איז נישט קיין גרינגע זאך, אויב מ'וויל טאקע לעבן א חיים על פי תורה, האבן א שייכות מיטן אייבערשטן טאקע, מאנט זיך דאס פון א מענטש אז ער זאל עפעס מבטל זיין זיין מציאות, און מ'קען נישט האבן א שייכות מיט אלוקות סיידן א מענטש הארעוועט אויף מבטל זיין דעם אייגענעם איך. איז דאס א שווערערע זאך? און ס'איז גרינגער, אסאך גרינגער, קריגן השפעה מ דורך קליפות, ווייל דורך קליפות קען א מענטש ליגן אין זיך, און זוכן, אלץ זיין זוכעניש איז אז זיין לעבן זאל זיין, אז זיין מציאות זאל וואקסן, אף על פי כן וועט ער מקבל זיין השפעה. א יש קען נישט זיין, קען נישט מקבל זיין השפעה מקדושה, דווקא ב דווקא דורך ביטול קען מען זיין א כלי צו קדושה, בכדי לקבל השפעה מקדושה צריך להיות ביטול, ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, מ'וויל נישט האבן ביטול, ס'איז א שווערערע זאך מבטל זיין, לכן עבדו לכוכבים ומזלות, שבכדי לקבל השפעה מהם אין צורך לביטול, וכדאיתא בזהר אז די רוח מסאבא אלעמאל רוח טומאה אזדמן תדיר במגנא ובריקניא, אין ליידיגע זאכן צו אין זאכן וואס זענען אן הארעוואניע, מגנא איז חינם, זאכן וואס זענען אומזיסט, איז זאכן וואס זענען ליידיג פון תוכן, זאכן וואס זענען ליידיג פון הארעוואניע, איז דארטן געפינט זיך רוח טומאה, דאס איז א כלל. אוואו געפינט זיך רוח טומאה אין זאכן וואס האבן נישט קיין תוך, זאכן וואס האבן נישט קיין קיין ארבעטן אויף זיך, וואס איז נישט קיין דורכגעארבעטע זאכן, זאכן וואס קומען אן גרינג, און גרינג און אומזיסט, אט דארט, דאס איז טומאה, דאס איז טומאה און קליפה. טומאה און קליפה איז דאס יעדע השפעה וואס איז נישט פארבונדן מיט הארעוואניע, מיט אוועקגעבן זיך, מיט זיך מבטל זיין, השפעה וואס איז פארבונדן מיט מיט מיט דער נאטורליכער הגבהה פון דער אייגענער מציאות, דארטן וואס איז נישטא קיין תוך פנימי, אט דאס איז פארבונדן, דאס איז רוח הטומאה. דאס שטייט אין זהר. במגנא ובריקניא אין ליידיגע זאכן און אין אומזיסטע זאכן אט דאס אט דארטן איז אלעמאל פאראן רוח טומאה דאס איז דער סימן פון טומאה און קליפה כמו שכתוב אשר נאכל במצרים חינם די השפעה מלעומת זה מצרים איז חינם שפעטער וועט ער אויפטייטשן וואס איז דער יסוד טאקע אז די השפעה צו לעומת זה איז חינם אבער על כל פנים די השפעה פון לעומת זה דארף מען דארף גארנישט נישט מען דארף נישט זיין קיין כלי אויף דעם מען דארף זיך נישט מתקרב זיין צו דער מקור ההשפעה א מענטש קען ליגן אין זיך און ליגן אין זיינע אייגענע מציאות אף על פי כן וועט ער מקבל זיין השפעה פון פון קליפה מה שאין כן אויף צו האבן א שייכות צו קדושה אז א מענטש זאל טאקע מקבל זיין חיות פון דעם פנימיות פון קדושה אליין, דארף ער זיין שייך צו קדושה. ווי איז מען שייך צו קדושה? דארף מען דארף מען זיך מבטל זיין. דארף מען זיין א כלי צו אלוקות. א כלי צו אלוקות הייסט הארעוואניע. הייסט ביטול. עס איז נישט קיין גרינגע זאך זיין זיין בטל צו אלוקות. ס'מאנט זיך א געוויסער איבערבראך פון א מענטש. ער זאל זיך ער זאל זיך אנשטרענגען זיך מבטל זיין. און זיי האבן נישט געוואלט זיך מבטל זיין. במילא איז מער געלונגענער אויב מ'וויל האבן א גרינגערע לעבן. און א מער אן אן הארעווען און אן ביטול איז דאס השפעה מלעומת זה פון ישות, יא דאס דאס גייט גרינגער, השפעה מלעומת זה בחינם, דאס איז איין טעם, דערנאך זאגט ער נאך א זאך אין דער משל פארוואס איז נאך א טעם דער פשוטער טעם פארוואס די די רעגולער מענטש זוכט נישט האבן א שייכות מיטן מלך דווקא, פארוואס ווייל ווייל דער מלך ליגט נישט אין השפעה, דער מלך ליגט נישט אין געבן השפעה. די שרים זייער תפקיד איז דער תפקיד פרטי, דער גיט דער זאך, דער גיט יענער זאך, איז אויב מ'וויל האבן אן עזר ווי יעדער האט עפעס א פריוואטע מענטש ער האט עפעס א שטוב אז אימיצער זאל אים ארויסהעלפן אין זיינע צרכים איז דאס איז די שרי המלוכה דאס איז זייער תפקיד. איז מה שאין כן דער מלך ליגט אין א העכערע זאכן ער ליגט נישט אין משפיע זיין איז דער איז ס'איז מער השפעה וועט מען קריגן פון די שרים אייגער איידער פון דער מלך. די ערשטע זאך איז אז ס'איז שווערער דינען דעם מלך, ס'איז שווערער האלטן א יחס מיטן מלך. ס'איז גרינגער האלטן א יחס מיט די שרים, איז אויב מען זוכט האבן א גרינגערע לעבן, נישט זיין אזוי אנגעשטרענגט, נישט זיין אזוי אזוי פארזיכטיג, א שייכות מיט די שרים, דאס איז די ערשטע זאך וואס ער זאגט, וואס ער זאגט, האבן א שייכות צו אלוקות איז נישט קיין פשוטע זאך, דאס מאנט ביטול, א שייכות צו ישות, צו קליפה, דארף מען דארף מען גאר, מאנט זיך גארנישט, חינם. שנאכל במצרים חינם. וואס איז די צווייטע זאך? ס'איז מער השפעה אין קליפה, דאס זאגט ער איצטער. מ'קריגט מער השפעה בשעת מ'האט השפעה פון קליפה. זאגט ער עוד טעם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכבים ומזלות. וואס איז שלעכט אין די ערשטע טעם פון דעם אז זיי האבן בחירה? דעם אז זיי האבן בחירה איז נישט גענוג א טעם? ווייל אויב זיי האבן געמיינט אז זיי האבן בחירה ניין, ווייל ער ברענגט א, דער מדרש ברענגט א משל. אויב דער גאנצער טעם פארוואס אידן זוכן דעם אייבערשטן איז ווייל זיי מאכן נישט קיין טעות אין חשבון,

פארוואס האבן זיי געוואלט מקבל זיין די השפעה פון כוכבים ומזלות? ווייל די השפעה עצמה, דער השפעה אליין וואס קומט דורך כוכבים ומזלות, דאס איז, ער מיינט כוכבים ומזלות מיינט ער נישט איצטער דא די גשמי'דיגע כוכבים ומזלות, איצטער מיינט ער די שרים, די שרי הקליפה, ס'איז דא דער צד הקליפה למעלה, איז דער סדר ההשפעה ווי דאס איז מצד קליפה, ס'איז פארהאן אז מ'האט צוויי מקורות ווי צו קריגן השפעה, מ'קען האבן אן השפעה פון אלוקות, איז האט א שייכות מיט'ן אייבערשטן, און ער איז זיך מבטל צום אייבערשטן, דאס איז איין סארט השפעה.

כי גם ההשפעה עצמה נמשכת על ידי כוכבים ומזלות, היא גדולה יותר, ס'איז א גרעסערע השפעה. וואס איז א גרעסערע השפעה? לכאורה, השפעה פון אלוקות, דאס איז דאך פנימיות אלוקות, דאס איז דאך דער, דער אייבישטער איז דאך דער מקור הכל. ער זאגט דא אז בשעת אימעצער ישות, דורך די חיות פון קליפה איז מער חיות ווי קדושה. זאג פארוואס? דמכיוון שיניקת הסטרא אחרא מהמקיף שלמעלה מהשתלשלות. שההשפעה משם היא שלא על פי חשבון, הרי ההשפעה היא בריבוי גדול. ער ברענגט פון פון תורה אור און פון אנדערע מאמרים ווי עס רעדט זיך אין חסידות אז אז ס'פאראן די ס'דא צוויי צוויי אופני השפעה ווי דער אייבערשטער איז משפיע חיות אין נבראים, פאראן איין השפעה וואס איז די וואס איז די השפעה צו קליפות, ווי קליפות קריגט לעבן פון אלוקות, דאס איז איין סארט אופן פון השפעה, ס'פאראן א אופן פון השפעה ווי קדושה איז מקבל פון אלוקות. ווי אידן זענען מקבל פונעם אייבערשטן, ס'איז אן אנדערע סארט סדר השפעה, ס'איז אן אנדערע סארט אופן השפעה, די השפעה פון סטרא אחרא איז פון דער מקיף שלמעלה מהשתלשלות, מה שאין כן אין קדושה קריגט בדרך השתלשלות, דרך השתלשלות איז, אין קדושה איז בכדי אז, וואס הייסט בדרך השתלשלות על פי חשבון, דרך השתלשלות הייסט אז בכדי אז דער תחתון זאל מקבל זיין דער חיות, מקבל זיין השפעה, דארף דער תחתון זיין א כלי צו דער חיות. דאס איז די מושג פון השתלשלות. בדרך אורות וכלים, בכדי אז דער השפעה זאל נמשך ווערן אין דער מקבל, דארף דער מקבל זיין א כלי און זיין ראוי שייך צו דער השפעה. אויף צו זיין שייך צו דער השפעה דארף ער הארעווען אויף דעם. איז א איד איז מקבל חיות פון אזא מין סארט סדר החיות איז דאס. מען רעדט וועגן א נברא. און דער אייבערשטער איז דער מקור החיים, אין וואס פאר א אופן קריגט דער נברא חיות פון דעם אייבערשטן, אין אן אופן וואס דער נברא וואס דער ס'איז א חיות פנימית, דאס הייסט אז דער נברא דארף זיין א כלי צו דער חיות, דאס איז סארט אופן השפעה, דער סדר השפעה פון סדר השתלשלות, בכדי אז אלוקות זאל אנקומען און מחיה זיין א נברא, בד, איז אויב מ'רעדט בדרך שלשלת, בדרך השתלשלות, דארף דער נברא זיין א כלי צו דער חיות, אויב דער נברא איז נישט קיין כלי צו דער חיות, ער איז, ער ליגט, ער ליגט אין עפעס אנדערש און דער חיות איז אן אנדערע סארט זאך אינגאנצן, קען דער נברא נישט זיין קיין כלי צו דער חיות, פונקט אזוי ווי דער פשוט'ער דוגמא אז אז א רב, א אימעצער וויל, מען וויל איבערגעבן א שכל צו א צווייטע, א רב וויל מסביר זיין א שכל צו א תלמיד, אויב דער תלמיד איז נישט שייך עס צו פארשטיין, נישט קיין כלי צו פארשטיין דער סברא, אדער ער ליגט נישט אין פארשטיין, זיין קאפ איז נישט, איז נישט קאנצענטרירט צו פארשטיין. וועט ער נישט קענען מקבל זיין די השפעה פון די רב. אויב מען רעדט וועגן אזא מין סארט השפעה וואס עס דארף אן א זאך פון א עליון דארף אנקומען צו דער תחתון, דארף דער תחתון זיין א כלי דערצו, און אויב דער תחתון איז נישט קיין כלי דערצו, קען ער נישט האבן און לעבן פון דער השפעה פון דער עליון. איך קען נישט פארשטיין וואס יענער זאגט, אויב איך ליג, איך ליג נישט, איך זוך נישט צו פארשטיין, איך בין נישט קיין כלי אויף דעם. איז אז מען רעדט אז א נברא איז, מען רעדט וועגן א נברא, א מענטשן מיט'ן אייבערשטן. און א נברא ואתה מחיה את כולם, א נברא איז מקבל חיותו פון אלוקות, איז די איין סדר ההשפעה איז, און דאס איז דער סדר סדר ההשפעה על פי פשטות, בכדי אז א זאך זאל מיר מחיה זיין, איך זאל לעבן דערפון, דארף איך זיין א כלי צו יענער זאך, אויב בין איך נישט קיין כלי אויף אים, קען איך נישט לעבן פון יענער זאך. איז אלוקות, אלוקות איז דער אמת, אלוקות איז הוא לבדו הוא ואין זולתו, אלוקות איז אין סוף. אויב איך בין מתאים צו דעם, איך בין איבערגעגעבן צו אלוקות, איך דין דעם אייבערשטן, איך דערהער דעם אמת'ן אלוקות, האב איך א שייכות צו אלוקות, קען איך לעבן פון געטליכקייט, קען איך זיין א חי, קען איך מקבל זיין חיות פונעם אייבערשטן און טאקע לעבן אזוי. אויב אבער איך ליג אין עפעס אנדערש, איך ליג אין מיין אייגענע ישות, איך טראכט בכלל נישט וועגן דעם אייבערשטן, איך טראכט וועגן מיין לעבן און דאס איז די איינציגע זאך וואס איז מיר נוגע, בין איך נישט קיין כלי צו אלוקות. און ווי קען מיר דער אייבערשטער מחיה זיין? איז דערפאר דאס פרעגט דער אלטער רבי אין תורה אור מילא דאס אז א איד קריגט חיות פון אלוקות א איד בעצם מהותו איז שייך צום אייבערשטן דאס זאגט אין תניא פרק ו' אז וויבאלד אז א שייכות אלוקות הייסט אז מען אז מען האט א שייכות צו ביטול פון די אייגענע מציאות מיט דעם ווערט מען א כלי אז די חיות פון אייבערשטן וואס ער איז אין סוף קען מאיר זיין אין א מענטשן אבער א איד אפילו אז ער האלט נישט ביי ביטול בפועל מצד נשמתו קען ער זיך מוסר נפש זיין האט בכח צו מוסר נפש זיין איז ער בעצם שייך צו ביטול. א איד איז בעצם שייך צו ביטול צו אלוקות, מצד דעם איז ער א כלי צו אלוקות, א כלי צו אלוקות קען דעם אייבערשטען, קען ער, קען ער, קען ער קריגן לעבן, קען ער לעבן טאקע, קען דער ואתה מחיה און ואתה מחיה את כולם קען אים טאקע באלעבן, מה שאין כן קליפות וואס זיי האבן נישט קיין שום יחס נישט מיטן אייבערשטן, זיי האבן, זיי זענען בכלל נישט קיין כלי אויף אים, פונקט אזוי ווי זאגן עפעס איינער וואס ליגט אינגאנצן נישט אין שכל, אים וועט ער נישט קענען פארשטיין, אויב ער ליגט נישט אין, אויב ער איז נישט בשי, ער האט נישט די כלים צו פארשטיין. צו ער ליגט נישט אין פארשטיין, וועט ער נישט קענען, וועט ער נישט זיין קיין כלי אויף דער שכל, וועט ער נישט פארשטיין טאקע. איז אומות עולם, ווי קענען זיי בכלל לעבן פונעם אייבערשטן? ואתה מחיה את כולם, ווי קענען זיי טאקע לעבן פון אלוקות, אויב זיי זענען אין אן אנדערע מהות אינגאנצן פונעם אייבערשטן? זיי האבן נישט קיין, זיי זענען נישט קיין כלי אינגאנצן נישט צו אלוקות, איז ווי קענען זיי לעבן פון אים? אויף דעם זאגט אלטער רבי אין תורה אור איז אן אנדערע סארט, דער מקור החיות פון קליפה איז פון די בחינת מקיף שלמעלה מהשתלשלות. ס'איז אן אנדערע סארט מקור החיות טאקע, וויבאלד דער אייבערשטער איז בלי גבול, ער איז העכער פון אלע, פון אלע הגבלות, במילא ער קען מחיה זיין אפילו אז יענער נישט קיין כלי. דער הגבלה בכדי אז אז א השפעה זאל אנקומען צו דער מקבל דארף דער מקבל זיין א כלי צו אים, דאס איז ביי א השפעה בדרך פנימית, דאס ביי א רעגולער סדר השפעה, אן השפעה פון א פון פון נבראים איז זיכער אזוי, ווייל איך קען נישט מקבל זיין דער חיות, דער חיות קען נישט אנקומען צו מיר, סיידן איך בין א כלי צו דער חיות. דער סברא קען נישט אנקומען צו מיר, איך קען נישט פארשטיין דער סברא, סיידן איך קען פארשטיין דאס, איך בין א כלי צו דעם. איז על דרך זה דער חיות אלוקית קען נישט אנקומען צו דער נברא, אויב סע רעדט זיך וועגן די חיות בדרך סדר השתלשלות, סיידן אז דער נברא איז אז דער מקבל איז א כלי אויף דעם, דער נברא איז א כלי אויף דעם. משא"כ אז מ'רעדט דער מקיף שלמעלה מהשתלשלות, דעם ענין אלוקות און דער אייבערשטער איז העכער פון גדרים, העכער פון חשבונות, העכער איז נישטא קיין כללים לגבי דארטן, איז ער בלי גבול און ס'נישטא וואו ער קען נישט אנקומען. אפילו אז דער זאך טאקע האט קיין שייכות נישט צו אים, די זאך איז אינגאנצן נישט קיין כלי אויף אים, אף על פי כן, מצד דעם וואס ער איז בלי גבול, קען ער באלעבן דאס אויכעט, און יענער זאך קען לעבן פון אים. און וואס קומט אויס? פון וואנענט קליקט דאס וואס קליפה לעבט? דאס וואס קליפה עקזיסטירט, פון וואנענט שטאמט עס טאקע? נישט מצד דעם ווייל זי איז, עס איז נישט זיי קריגן א אויסגעמאסטענע חיות וואס איז, מדוד ומוגבל לויט וויפיל זיי זענען כלים אויף דעם. אויב ס'וואלט אויב דער סדר ההשפעה פון זייער חיות וואלט געווען אויף וויפיל זיי זענען כלים צו מקבל זיין, וואלטן זיי בכלל נישט געווען געהאט די שייכות צו חיות, וואס הייסט ווייל זיי ליגן אין זיך, זיי קליפות, זיי ישות. פון פארוואס טאקע לעבן זיי? ווייל דער אייבערשטער איז בלי גבול אן חשבונות, ווי מצד דעם איז אפילו אז יענער נישט קיין כלי מצד דעם וואס ער איז בלי גבול און לייכט ער אן חשבונות. קרי, און וואס פאר א חיות קריגן זיי? קריגן זיי א חיות בלי גבול. פונקט ווי דער אייבערשטער איז בלי גבול, און ער קען, במילא וויבאלד ער איז נישט מוגבל אין קיין שום כללים נישט, קען ער מחי' זיין, קען ער משפיע זיין אן חשבונות. קריגן זיי, קריגן זיי אזא מין סארט חיות וואס איז אן חשבונות, אן אנדער סארט חיות. קומט דאך אויס אז אויב מען אימצער וואס איז מקבל חיות מצד הקדושה, איז מצד הקדושה איז נישטא אזא מין סארט סדר השפעה פון מקיף. שפעטער אין די מאמר וועט ער רעדן מער בביאור בזה. אבער דאס זאגט אלטער רבי אין תורה אור, אויב מען רעדט השפעה פון צד הקדושה איז נישטא אזא מין סארט השפעה מצד דעם ווייל דער אייבערשטער איז בלי גבול. די השפעה מצד הקדושה דארף זיין נאר באופן פנימי, מען איז מקבל חיות נאר ווייל דו ביסט א כלי צו דעם, צו א אויסגערעכנטע חיות, דווקא אין קליפה דאן אן נישט קיין גערעכנטע חיות, אן א חשבון. די עיקר ווארט וואס וואס וואס ער זאגט שפעטער, דער נקודה קען מען דאס וויסן אז מען גייט יעצט אריכת, דער דער משל וואס חסידות ברענגט אויף דעם סדר השפעה פון מקיף איז על דרך וואס דער שמש, די ליכטיגקייט פון דער שמש קומט און באלייכט די גאנצע וועלט. און פאר דאס וואס דער שמש, די ליכטיגקייט פון שמש קומט אן און באלייכט די גאנצע וועלט, נישט ווייל דער שמש עפעס טראכט אז דער פלאץ, דער מקום פרטי איז ס, ס'איז גוט פאר דער פלאץ אז מיין ליכטיגקייט זאל דארטן אנקומען. דער שמש טראכט בכלל נישט וואו ער באלייכט. דער שמש איז א, איז א, האט א גרויסע בהירות, און זי שטייט אין התפשטות. זי שטייט אין התפשטות, מצד דעם וואס די שמש שטייט אין התפשטות, און די שמש איז דבר גדול ומאיר, במילא איז איר ליכטיגקייט און מאיר די גאנצע וועלט, אבער נישט די שמש האט עפעס א כוונה אז דער וועלט זאל ווערן ליכטיג, אז דער פלאץ זאל ווערן ליכטיג, ער איז מער אפילו א מקום האשפה, אפילו א מקום אפילו א מקום וואס וואס ס'וואלט בעסער געווען אז מען זאל נישט זען וואס דארטן געפינט זיך, אף על פי כן דער שמש באלייכט, נישט נאר עפעס א שיינער טרקלין באלייכט דעם שמש, ער באלייכט יעדן יעדן שמוציגן ווינקל אויכעט. פארוואס? ווייל ער טראכט נישט דער פלאץ וואו ער באלייכט, דער תנועה פון דער שמש איז, ער איז זיך מתפשט, ער לייכט, ער טראכט בכלל נישט וועגן דער פלאץ. על דרך זה די השפעה צו קליפה נישט מען טראכט אז דער זאך זאל לעבן, ס'איז נישט דא עפעס א כוונה אז דער מציאות זאל האבן זיין לעבן. דער אייבערשטער איז בלי גבול, אז אז ער איז בלי גבול, שטייט זיין בלי גבול בהתפשטות, איז דאס נמשך אומעטום. אן הגבלות, במילא איז אלץ לעבט פון אים, אבער יעמאלט איז נישטא קיין כוונה אז דער זאך זאל לעבן, מ'איז נישט אויסן אז דער נברא פרטי זאל עפעס, ער זאל מקבל זיין חיות, איז דא אזא מין סארט סדר השפעה מצד דעם וואס דער אייבישטער איז בלי גבול און זיין העדר הגבלות איז מאיר, אן חשבונות, יעמאלט איז דער מקבל מקבל זיין חיות אן האבן א כוונה מכוונת פאר אים, אזא מין סארט סדר השפעה איז נישט שייכות אין קדושה. אין קדושה איז דער סדר אז דער השפעה קומט אן אין א וועג אז מען איז אויסן אז דער זאך זאל לעבן, איך גיב ווייל ווייל דער אלוקות האלט אז ס'כדאי אז דער נברא זאל האבן חיות, און וויפיל חיות דער נברא איז דארף האבן, דאס איז השפעה בסדר בדרך פנימי. ס'קדושה, דער חיות איז קדושה. אבער דער דער די פון דארט דארט אין דער מקור וואו די קליפות קריגן זייער יניקת החיות דער סדר השפעה פון א איד איז נישט פון דער מקיף של מעלה נישט פון דעם וואס דער אייבישטער איז בלי גבול פון דער אייבישטער טראכט זיך צו צו זיין צו זיין מתאים לויט לויט דער מציאות התחתון בדרך בדרך בדרך רב ותלמיד מה שאין כן דער סדר השפעה פון קליפה איז נישט בדרך רב ותלמיד נישט בדרך השתלשלות בדרך אור וכלי נאר בדרך מקיף אן חשבונות. וואס איז דער חיסרון פון בדרך מקיף? אז דער עליון ליגט בכלל נישט אין דער השפעה, ער טראכט בכלל נישט וואו זיין חיות גייט, ער איז בלי גבול, דארף יענער זיין קיין כלי אויף אים, ער דארף נישט, ער דארף נישט טראכטן וועגן יענעם בכדי אז זיין ענין זאל אנקומען צו יענעם. אפילו אז ער טראכט נישט וועגן אים קומט זיין חיות אן צו ווייל ער איז בלי גבול. מה שאין כן די השפעה פון קדושה איז נישט ווייל דער אייבערשטער טראכט נישט וועגן. וועגן דער נברא כביכול, און אבער דען ער איז בלי גבול ואתה מחיה את כולם, קומט אן זיין חיות אומעטום. נאר ער איז מחיה, ער טראכט וועגן דער מענטש באופן פרטי, וויפיל דער מענטש דארף און וויפיל דער מענטש איז דיזערווד צו קריגן, און ער איז מחיה בדרך אור וכלי, בדרך השפעה פנימית. נישט דא באופן מקיף קומט עס אן צו די תחתון אויכעט אדער? יא, דאס רעדט ער דאך. נישט באופן פנימי, אבער נישט באופן פנימי. דער עליון טראכט נישט וועגן דער תחתון, ווען ער רעדט אין אלוקות, דאס איז נאר א משל אור השמש, אוודאי דער תחתון לעבט דערפון, ער זאגט די גויים, דער אלטער רבי רעדט דארט אז די אומות העולם האבן חיות בריבוי גדול, זיי האבן עולם הזה, מ'האט א גוטן לעבן, מען האט גשמיות בהרחבה, מען האט גרינג און בהרחבה, אשר נאכל במצרים חינם, דארטן איז דא גרינג און בהרחבה, פארוואס? ווייל עס איז נמשך ביי זיי א חיות אן חשבונות, טאקע אן א חשבון, אבער וואס פאר א מטרה איז פאראן אין דער חיות? וואס איז די מטרה אז זיי האבן א גאנצע לעבן? וואס איז די מטרה? ס'איז נישטא קיין מטרה אין דעם.

זאל זאל דער אייבערשטער נישט וויסן וועגן מיר, זאל קאווע דער אייבערשטער איז בלי גבול, ס'איז אסאך בעסער, איך קען קריגן אסאך א בעסערע עולם, דאס דאס רעדט ער דא, מה שאין כן אין השפעה מצד הקדושה דארף מען עפעס מאכן זיכער צו דו האלטסט ביי אים צו נישט, דאס איז שוין אן אנדערע זאך אינגאנצן, דאס גייט ער אבער רעדן, דאס גייט ער רעדן טאקע. הא? ווער איז בוחר? ניין ניין אבער דאס דאס ווילן זיי דאס איז דאס דאס ווילן זיי דאס ווילן זיי זיי גאם השפעה אלץ באמצעות די כוכבים ומזלות גדול יעס איז אלץ א השפעה האט פשוט א א גוי לעבט און ער האט איך ווייס ער זאגט שושן הבירה געמאכט א משתה מאה ושמונים יום מ'האט געהאט השפעה דארט איז געווען מאכל און משקה איז געווען אסאך השפעה דאס אלץ שטאמט פון אייבישטער ס'איז א חיות ס'איז א השפעה וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן

וועט ער לעבן עפעס וועט ער האבן א לעבן בהרחבה גדולה ביותר בריבוי גדול זאגט אז אז איק אין אין כיוון שיניקת הסטרא אחרא היא מהמקיף שלמעלה מהשתלשלות שהשפעה משם היא שלא על פי חשבון יא מען טראכט מען מאכט נישט קיין חשבון צו דו ביסט שייכות דערצו צו דו האלסט דערביי וואס וועסטו טון מיט דער השפעה צו ס'איז ווערט געבן דיר די השפעה צו דו ווייסט ווי צו נוצן דאס אן חשבונות אלוקות'דיג בלי גבול איז נישט, און אפשר ס'איז מער דעם ענין פון דער בלי גבול פון אלוקות, אז ס'איז מער דעם ענין פון פון פון טוב ה' לכל, וואס דער אייבערשטער איז אן א ברעג, בלי גבול, איז אלץ לעבט פון אים, און אן א ברעג, אזוי ווי דער אייבערשטער אליין איז אן איז איז דער חיות אלוקית איז בלי גבול, אז דאס לייכט, און דער אייבערשטער איז איז אן חשבון איז גיט, איז גיט ער ביד רחבה, איז אלע לעבן פון אים באופן בלי גבול. השפעה בריבוי גדול. מזה מובן גודל השבח והפיקחות דישראל שאינם עובדים אלא להקדוש ברוך הוא, דאס אין דעם באשטייט גודל השבח והפיקחות, דא הייבט ער אן געבן צו פארשטיין אין וואס באשטייט דער שבח און דער פיקחות, ערשטנס דער שבח, דער מעלה, ס'איז א מעלה דאס וואס א איד זוכט נאר האבן א שייכות מיט אלוקות מיט קדושה, און על דרך זה דער פיקחות, דהגם שבכדי לקבל מהקדושה צריך לעבודה ויגיעה, דאס איז דער ערשטער ווארט, מ'דארף הארעווען, דארף זיך מבטל זיין, מ'דארף זיין א כלי, אויב מ'דארף זיין א כלי מאנט עס יגיעה, קען נישט בלייבן אזוי ווי מ'איז, און זיי האבן האבן, ער וועט ער וועט האבען השפעה, ער דארף ער דארף זיך אויסארבעטען, ער דארף ווערען א כלי, ער דארף הארעווען אויף דעם, ער דארף זיך אוועקלייגען אויף דעם, ס'איז א שווערע זאך, וגם אז אפילו אז ער הארעוועט שוין, איז אף על פי כן אז השפעה היא מלכתחילה במדידה והגבלה, לכתחילה מיינט ער לעתיד לבוא וועט עס זיין, אבער לכתחילה איז דער השפעה במדידה והגבלה לפי מידת העבודה, דאס איז השפעה פנימית, השפעה פנימית איז דער השפעה נישט וואס דער עליון טראכט נישט וועגען דער מקבל. דאס איז קליפות, דער עליון טראכט נישט וועגן דעם מקבל, נאר דער עליון איז בלי גבול, אלע געניסן פון אים, דא דער עליון גיט צו אים ווייל דו ביסט א כלי אויף דעם, איז א השפעה באופן פנימי, דער עליון גיט נאר אויב יענער איז שייך צו דער השפעה, דארף ער אויסחשבונען און זען צי דו ביסט ווערט מקבל זיין, וויפיל דו ביסט ווערט מקבל זיין, און דו קריגסט טאקע וויפיל דו ביסט ווערט, במדידה והגבלה לפי ערך לפי מידת העבודה, מכל מקום הם מוותרים על ריבוי השפע בגשמיות, זענען זיי טאקע מוותר אויפן ריבוי השפע. אויף די ברייטע השפעה, וחביב להם יותר השפעה מצומצמת שנמשכת מהקדושה. ביי זיי איז מער טייער האבן א שייכות מיט קדושה, איידער האבן א שייכות מיט, ס'איז די חיות וואס די אומות העולם קריגן, דאס וועט ער אפטייטשן אביסל מער בפרטיות אין די נעקסטע סעיף, די חיות וואס די אומות העולם קריגן, זיי טאקע קריגן א גרעסערע חיות, אבער דער עליון טראכט נישט וועגן דעם געבן. דער שמש לייכט, אים איז נישט נוגע וואו זיין אור קומט אן. האט ער נישט נישט וואס דער עליון ליגט אז דער זאך זאל קריגן און מען קריגט זיין השפעה אן האבן א שייכות מיט אים, דאס איז די השפעה פון קדושה, די השפעה פון קליפה, דער אייבישטער כביכול ליגט נישט אין משפיע זיין, ער איז מקיף, ער איז העכער פון משפיע זיין, אז ער איז בלי גבול און דעריבער איז נישטא קיין הגבלות איז זיין חיות קומט אן אומעטום, אבער כביכול נישטא קיין כוונה נישט ער ליגט אין נישט וואס ער ליגט אין געבן דער זאך אז דער זאך זאל לעבן פון אים, אים איז נוגע אז דער זאך זאל קריגן חיות פון קדושה. האט מען מיט דעם וואס מען לעבט דער חיות פון קליפה האט מען נישט קיין שייכות מיט אים, מען האט א גרעסערע לעבן טאקע, א גרעסערע השפעה, אבער א שייכות מיטן אייבערשטן האט מען נישט, מה שאין כן אז מען רעדט וועגן דער חיות פון אלוקות, אז מען רעדט א איד וואס זאל האבן א שייכות מיט קדושה, איז די לעבן וועט זיין א שווערערע לעבן, עבודה ויגיעה, און דער חיות וועט זיין מער א מצומצם'דיגער חיות, אבער אף על פי כן א איד איז נוגע נישט וויפיל השפעה ער קריגט, און נישט עס זאל זיין גרינג פאר אים קריגן די השפעה, נישט א גרינגן לעבן זוכט ער, א איד זוכט האבן א שייכות מיטן אייבערשטן. האבן א שייכות מיט קדושה, האבן א שייכות מיט אלוקות. איי דאס וועט אים קאסטן? אים איז נישט נוגע דאס וועט אים קאסטן, אים איז נישט נוגע וויפיל דאס וועט פון אים פארלאנגען, נישט דאס, נישט אין דעם ליגט ער. דער איינציגער זאך וואס ער זוכט איז האבן א שייכות מיט אלוקות. און א גוי זוכט אז זיין לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, אז זיין לעבן זאל זיין א גוטער. אז זיין לעבן זאל זיין א גוטער, איז וואס דארף ער זיך אנשטרענגען און הארעווען?

און אין דעם באשטייט דער גודל השבח פון דער פיקח. יא, ער לייגט צו אין די ברעקעטס, זאגט, די שאלה איז ווער זאגט אז א איד איז איז מוותר אויף ריבוי השפע בגשמיות, א איד, ער וויל דאך ארויסברענגען אז אין דעם באשטייט דער מעלה פון א איד, נישט דער מעלה איז אז ער מאכט נישט קיין טעות אין חשבון, אז אומות עולם מיינען אז זיי האבן אז די כוכבים אז זאלסט האבן בחירה, א איד מאכט נישט דער טעות און ער פארשטייט אז ס'איז אלץ תלוי ברצונו יתברך. נאר א איד איז בוחר אין דעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל ער איז מייקר אן אנדערע זאך וואס א גוי איז מייקר. די אומות העולם איז מייקר די אז זייער אייגענעם לעבן זאל זיין זאל זיין ווי געהעריג, און א איד איז מייקר האבן א שייכות מיט'ן אייבערשטן. וואו איז די ראיה אויף דעם? ווייל אויב ער טראכט וועגן קריגן בעסערע השפעה, איז קליפה פון דארטן וועט ער טאקע קריגן גרינגערע השפעה.

אז מצד השפעה איז בעסער קריגן השפעה דווקא פון קליפות, און אף על פי כן עפעס טייערער האבן א שייכות מיט אלוקות, איידער האבן א שייכות מיט קליפות. ער לייגט דא צו נאר אין די ברעקעטס, אף שגם הגם אז ער טענה'ט אויפן טענה אז אידן זענען בבחינת פנימי, די השפעה איז בבחינת מקיף, דאס איז נאר שייכות ביי אומות העולם טאקע, אבער א איד איז מקבל חיות נאר בדרך השתלשלות, בדרך פנימית, און ווי אזוי ער זעהט האט נישט קיין ברירה בכלל מקבל זיין מבחינת המקיף. איז אזוי מען לייגט דא צו אף שגם ישראל יכולים לקבל לפי שעה השפע מלעומת זה דער סארט השפעה פון בחינת מקיף דאס א איד בעצם מהותו איז נישט שייך צו אזא סארט השפעה א איד'ס השפעה איז דווקא בדרך מקבל פנימי פונעם אייבערשטן אזוי איז א איד געבויט מצד מצד מצד מהותו פון א איד איז זיין אופן הקבלה איז אין א אופן וואס ער האט א שייכות פנימית מיטן משפיע נישט אין א אופן פון קליפות וואס צו די משפיע האט מען קיין שייכות נישט מען נעמט נאר אן די השפעה און די משפיע ליגט אינגאנצן נישט אין געבן און דער מקבל מיטן משפיע זיינען צוויי באזונדערע וועלטן, און אף על פי כן קריגט מען אזא מין סארט מקבל וואס קען מקבל זיין א השפעה אן האבן א שייכות מיט דער משפיע, דאס איז אומות העולם, דאס איז ישות, א איד איז קען נישט איז נישט מקבל חיות פון אזא מין סארט אופן, מעצם מהותו איז ער מקבל חיות נאר בבחינת פנימי, בבחינת השתלשלות, דאס רעדט ער באריכות אין תניא, דער רבי זאגט דא, די אלטער רבי זאגט דארטן אז לפי שעה קען מען מקבל זיין חיות פון לעומת זה. ולא עוד אלא שהם נוטלים חלק בראש. און גם כן מוותרים על זה. דאס הייסט א איד אויב ער וויל קען ער טאקע קריגן חיות פון דער מקיף, נישט באופן קבוע, אבער באופן זמני. באופן זמני קען ער נעמען חיות פון מקיף, און נישט נאר סתם קען ער נעמען חיות פון מקיף, הגם ס'איז אן חשבונות, און די אלטער רבי זאגט אז אז אז בשעת א איד איז איז זיך מצטרף אל הקליפות איז ער איז ער נוטל חלק בראש הם נוטלים חלק בראש זיי קריגן נאך מער פון דער פון דער בלי גבול נאך מער פון פון פון די אומות העולם די קליפות זוכן האבן א יניקה פון קדושה איז בשעת א איד וואס ער האט א סאך מער כוחות פון קדושה בשעת א איד איז זיך מצטרף אל הקליפה גיט ער מער חיות צו קליפות און דערפאר גיבן זיי אים נוטל חלק בראש אקעי דאס איז א באזונדערע א באזונדערע ענין. איז דאס זאגט ער איז איצטער דאס דאס איז דאס ער מסביר איז דאס דעם דעם כוונת המדרש אז דער מדרש וואס וואס טאקע די כוונה וואס דער מדרש ברענגט דער משל פון דער מלך מיט די שרים דער מלך טאקע וויל ארויס ברענגען דער מדרש וויל ארויס ברענגען טאקע דעם נקודה דעם נקודה אליין וויל דער מדרש ארויס ברענגען אז דאס וואס דער פיקח האט בוחר געווען אין דער מלך איז די שאלה נישט א טעות נישט א פיקחות וואס רעדט זיך וועגען א טעות אין חשבון. און פארשטאן, נאר דא רעדט זיך וואס מ'איז מייקר, וואס איז ביי דער מענטש טייער, וואס איז ביי אים חשיבות, צו חשיבות ביי אים איז אז זיין לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, צו חשיבות ביי אים איז האבן א שייכות מיטן מלך, דאס איז דער משל, אין דער עווערעדזש מלך, דער בעל שם טוב אויכעט ברענגט אזא מין סארט משל, אז דער מלך איז געקומען צו א שטאט און האט געפרעגט אז אלץ וואס מ'גייט אים אלץ וואס מ'גייט אים בעטן גייט ער ממלא זיין. איז דער האט געבעטן עושר און דער האט געבעטן עפעס כבוד, דער האט געבעטן אהין, יעדער איינער האט געבעטן פארשידענע זאכן וואס זיי האבן, דער האט געבעטן געזונט, און איינער האט געזאגט אז דער מלך גיבט אן אפער אז אלץ וואס די וואס די וואס די אז וואס די אנשי המדינה וועלן בעטן וועט ער ממלא זיין, האט איינער געבעטן אז ער זאל קענען זיך זען מיטן מלך דריי מאל א טאג, האט דער מלך געזאגט אז די אלע מענטשן וואס וואס קיינער האט נישט געטראכט וועגן מיר, אלע האבן געטראכט וועגן דער האט געטראכט וועגן עושר וכבוד, און דער דער איינציגער מענטש אים איז אים איז נוגע האבן עפעס א. ער האט מיר מחשיב געווען, און דערפאר האט דער מלך געזאגט, וועט ער אים אריינברענגען ביי זיך אין פאלאץ און געבן אים אויכעט עושר און אויכעט כבוד. איז די שאלה, וואס מ'איז מייקר? דער מלך גיט, קענסט מיר בעטן אלץ וואס דו ווילסט. וואס, וואס זוכסטו? וואס זוכט ער? איז די אומות העולם זוכט, דער עווערעדזש מענטש זוכט אז זיין לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, האבן, האבן די צ, די צרכים זיינע וואס ער האט, זיינע זאכן וואס ער דארף אז זיין לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, אט דאס וויל ער. דאס איז די רעגולער מענטש. משא"כ דער פיקח זוכט, האבן א שייכות מיט א זאך וואס איז באמת חשוב. דער מלך איז מער חשיבות פון די שרים, ער איז מער חשוב'ער פון די שרים, אים איז נוגע דער זאך, אים איז נוגע דער דער טייערקייט פון דער זאך אליין, אים איז נישט נוגע אז זיין לעבן זאל זיין בעסער. און דאס איז אין דער נמשל, אומות העולם איז נוגע אז זייער לעבן זאל זיין בהשפעה גדולה, בריבוי גדול, און א איד איז נוגע דער עצם האבן א שייכות צו אלוקות, הגם אז זיין לעבן וועט זיין בעבודה ויגיעה און ער וועט זיך דארפן מבטל זיין און עס וועט זיין אויכעט אין א אופן מצומצם.

אבער שכל הייסט אביעקטיוו וואס איז מער טייער, וואס איז מער אמת, וואס איז מער ריכטיג, וואס איז מער וועליובעל, אויב דער זאך איז מער וועליובעל פון מיר, פון מיר איז ע"פ שכל אויב דער זאך איז מער אמת פון מיר דארף איך נאכגיין נאך די זאך וואס איז נוגע מיר, ע"פ שכל הייסט מען וויל טראכטן, א מענטש וויל אוועקשטעלן וואס איז, אויף וואס זאל ער נאכגיין, און ווי דארף מען מאכן די חשבון ע"פ שכל, וואס איז מער ווערט, א טויזענט איז מער פון איינער.

שכל איז, ווי ס'רעדט אין משל פשוט איז, אויס'חשבונ'ען דער זאך מצד די חשיבות פון דער זאך, און אן מישן אריין די אייגענע פניות אין דעם. דאס איז נישט גוט פאר מיר, דאס איז נישט קיין חשבון על פי שכל, דאס ווייזט נישט אויף די טייערקייט פון דער זאך. אבער שכל וויל מאכן א חשבון וואס איז מער חשוב, וואס איז מער וועליו, וואס איז מער ערך. דער מלך איז מער ערך פון די שרים? איי איך וועל נישט קריגען דערפון? דאס מאכט נישט אז ס'איז דא מער וועליו, ווער זאגט אז מיין מציאות איז מער וועליובעל פון דער מלך?

זאגט אז אזוי האט ער מסביר געווען הייסט עס, אין סעיף ד' האט ער מסביר געווען און דאס גייט דער רבי טאקע בלייבן מיט דער ביאור אז דער פיקחות פון דער פון דער פיקח באשטייט אין דעם וואס מען איז מייקר אז דער עווערעדזש מענטש איז מייקר אז זיין לעבן זאל זיין ווי זאל זיין ווי עס דארף צו זיין מה שאין כן דער פיקח איז מייקר האבן א שייכות מיטן מלך אליין על דרך זה אין דער נמשל א גוי וויל האבן א בעסערן לעבן און א איד טראכט האבן א שייכות מיט אלוקות אים איז נישט נוגע וואס וועט זיין מיט זיין לעבן. אבער דער מדרש דארטן ברענגט ער א טעם פארוואס איז דער פיקח זוכט דער מלך איבער די שרים, מפני דכולהו מתחלפין ומלכא לא מתחלף. דער רבי טייטשט עס גלייך אפ אין דער נמשל, איך ווייס נישט צי מען זאל עס, דאס איז א הוה מינא מיט א, אקעי דאס איז באמת דאס איז אויכעט א ענין לעצמו, מען קען עס לערנען נעקסט, מען וועט ממשיך זיין אין דעם, מען קען לערנען די הוה מינא אפשר.

זאגט אז אלע די שרים טאקע, עס איז טאקע מער ווערט האבן א שייכות מיט די שרים, אבער די שרים קענען פארלירן זייער תפקיד, כולהו מתחלפין, מה שאין כן דער מלכא לא מתחלף, איז וואס מיינט אין דער נמשל? לכאורה אפשר לומר הכוונה בזה, שההשפעה הבאה מלעומת זה עם היותה בריבוי יותר מההשפעה הבאה מהקדושה, איז דאס דבר המתחלף שאין לו קיום. יא, ס'טאקע בזמן הזה איז דער חיות וואס קומט צו לעומת זה איז בריבוי יותר פון די השפעה וואס קומט צו קדושה, זאגט מבחינת מקיף, דאס איז אבער דאס וועט נישט בלייבן לעד. דאס איז דבר המתחלף שאין לו קיום, כי לאחרי הבירור לעתיד לבוא כשיתבררו הניצוצות שנפלו בקליפות, אז מ'וועט מברר זיין די אלע ניצוצות קדושה וואס געפינט זיך אין די קליפות, יא, ס'איז טאקע דא ניצוצות קדושה אין די קליפות, וואס מזה הוא החיות שלהם, אוודאי די ניצוצות זענען דא בבחינת בבחינת מקיף טאקע, אבער ס'איז דא דארט ניצוצות, בשעת מען וועט עס מברר זיין, מ'וועט אויסנוצן די אלע עניינים אין קליפה וועט מען אויסנוצן אין קדושה, וועט נתבטל ווערן די קליפה, יתבטלו לגמרי, זאגט, היינט איז פארהאן א מציאות פון א פון א מאכל. און דער מאכל איז א מאכל טוב, ס'איז א דבר של רשות. בשעת, און פארוואס איז פאראן טאקע דער גאנצער ענין, בכדי אז א איד זאל עסן לשם שמים, בשעת א איד עסט, איז פארדעם וואס א איד עסט עס לשם שמים, איז דער פרי מצד דער תפוח מצד עצמו קען מען אויכעט נוצן אויף עניינים של אויף עניינים של קליפה, ס'איז דא דער אפשרות אויף דעם, גלאט עס, ס'איז א געשמאקע זאך, ס'איז טוב העץ למאכל, ס'איז א געשמאקע זאך. בשעת א איד עסט לשם שמים, וואס ווערט מיט דער חלק פון דער זאך מיט דער חלק הקליפה פון דער זאך, מיט דער חלק פון דער זאך וואס איז גלאט אזוי א געשמאקע זאך, דאס וואס דער זאך איז איז א זאך וואס קען מיר ארויסהעלפן דינען דעם אייבערשטן, אז ער עסט לשם שמים, עסט ער דאס עסט ער דעם זאך אלס דעם וואס דער זאך געבט אים כח גייט אים צוגעבן חיות אויף צו דינען דעם אייבערשטן, אבער וואס ווערט מיט דער חלק פון דער סתם אזוי דער געשמאקייט פון דער זאך, דער אייגענער געשמאק פון דער זאך. דער טבע פון דער זאך וואס איז נישט פארבונדן מיט דעם וואס איז א כלי צו אלוקות, איז דער זאך טאקע ווערט נתבטל, ס'ווערט אויס. דער גאנצער זאך וואס איז דא דער זאך איז נאר בכדי אז ס'זאל זיין די בחרת בחיים. דער מינוט וואס איז פאראן די בחרת בחיים איז מברר די ניצוץ הקדושה דער כוונה וואס איז דא אין דער זאך, איז די גאנצע כוונה זיינע איז דער ענין הקדושה שבזה, איז דער חלק הקליפה ווערט אויס, ווערט אויס מציאות. איז די גאנצע מציאות פון קליפה ווערט נתבטל, יתבטלו לגמרי. כל שכן בנוגע לישראל שגם עכשיו.

כן הוא לאידך גיסא, ס'איז דער די חיות פון קדושה, אידן וועלן בלייבן לעולם ועד, משא"כ די גאלע מיט גאנצע מציאות פון קליפות און ישות, וועט עס בטל ווערן לגמרי. כן הוא לאידך גיסא, זה שההשפעה הבאה מקדושה במדידה והגבלה איז דאס רק עכשיו. דאס אז דער חיות איז מצומצם, ס'א קלענערע חיות איז דאס נאר היינט. אבל לאחר שיתגלה השרש דבחינת הפנימיות.

השער גם להשפיע בקליפות. עס איז הגם אז דער השפעה פון קליפות איז אן א חשבון מצד ווי קומט דער חיות אן א חשבון ווייל דער אייבערשטער איז בלי גבול בבחינת מקיף און דער חיות פון קדושה איז בבחינת פנימיות, דער אמיתית הענין איז אז דער שורש הפנימיות איז נאך טיפערער בלי גבול פון דער ענין המקיף. דאס איז דאך דער פנימיות פון דער מקיף. און דארטן איז ממש דער סדר השפעה בדרך רב ותלמיד ובדרך אור וכלי, אז יענער זאל זיין א כלי בבחינת און ארייננעמען דעם ענין העליון בבחינת פנימיות,

דער מדרש רופט עס אן א פיקחות, אין וואס באשטייט די פיקחות? איזהו חכם הרואה את הנולד, א גוי טראכט וועגן היינט, היינט איז עולם הזה בעסער צו לעבן, היינט איז האט א תאוה איז אסאך גרינגער און געשמאקער ממלא זיין דער תאוה פאר דעם היינט איז אלעמאל יש איז בעסער, איז אלעמאל קליפע בעסער. א איד טראכט וועגן ווייטער, ווען מען טראכט וועגן ווייטער איז נופת תטופנה שפתי מרה אבער אחריתה מרה כלענה, מארגן אינדערפרי וועט זיין פארגעסן וועגן די גאנצע מעשה, איז פאר דער היינט, פאר דער הווה, א גוי טראכט וועגן היינט, היינט איז אסאך בעסער ממלא זיין משאלות לבבו. וואס וועט זיין איבער אז מען טראכט וועגן איבער א טאג, איבער א טאג וועט זיין אן אנדערע מעשה, איז א איד וואס באשטייט די פיקחות און ער טראכט וועגן מארגן, הרואה את הנולד, וואלט מען געקענט זאגן דאס איז דער ביאור טאקע, א גוי טראכט וועגן היינט, היינט במובן הפשוט אדער איז עס במובן הכללי, מען רעדט וועגן עולם חיי עולם הזה, אין עולם הזה ביז לעתיד לבוא איז גשמיות איז מער מער בהרחבה, מער בגדלות, מער בריבוי, אז מען האט א שייכות מיט קליפה, מה שאין כן א איד טראכט, ער טראכט וועגן ווייטער, ער טראכט אין די לאנג טערם, אין די לאנג ראן. די לאנג ראן איז לעומת לעתיד לבוא וועט נתבטל ווערן קליפות און א איד וועט בלייבן און וועט האבן מער השפעה. אזוי וואלט געקענט טאקע זיין א הסבר אין מדרש, אבער ומזה שאומר במדרש דזה שישראל אין עובדים אלא להקדוש ברוך הוא מפני כי חלקי הוי' אמרה נפשי מוכח דזה שהפיקח בוחר במלך הוא לא מפני התועלת שיהיה לו מזה אלא מצד המלך. סאו די מדרש זאגט דארטן אז די מדרש זאגט דאך א ביאור אז הדא הוא דכתיב חלקי הוי' אמרה נפשי אויב דער גאנצער טעם לאחרי וואס מ'ווייסט טאקע אז ס'דא א מעלה קריגן פון קליפות, און איז דאך פאראן א מעלה האבן א שייכות מיט קדושה ווייל קליפה דאס ה איז טאקע אין די מצב ההוה ווערט טאקע קליפה בעסער אבער לעתיד לבוא רואה את הנולד איז קדושה בעסער וואלט טאקע געקענט פארשטיין אז אין דעם באשטייט די מעלה פון א איד אז ער טראכט וואס וועט זיין לעתיד ער טראכט אין די אין די לאנג אין די לאנג ראן די מעשה איז דער מדרש זאגט דאך יעמאלט קומט אויס אז דער גוי און דער איד זוכן די זעלבע זאך באמת. יעדער איינער טראכט לעבן א גוטן לעבן, האבן א גוטע השפעה, שאלה איז צו מען טראכט וועגן היינט צו מען טראכט וועגן מארגן, א מענטש אז ער טראכט וועגן היינט וויל ער עסן דער סעודה, איינער טראכט וועגן פילן גוט מארגן אינדערפרי עסט ער עס נישט, ווייל ער וועט וויסן אז ער טראכט וועגן מארגן אינדערפרי, און ביידע ווילן פילן גוט, סא ער טראכט וועגן פילן גוט איצטער און ער טראכט וועגן מארגן. אבער דער מדרש זאגט דאך חלקי הוויה אמרה נפשי אז א איד מצד דעם וואס א איד האט א נשמה אמרה נפשי ווי דערפאר בעט ער חלקי הוויה זוכט ער האבן אז זיין חלק זיין וואס זאל זיין זיין חלקה זיין חלקה זאל זיין דעם אייבערשטן אויב דער דאס א יעדער מענטש מאכט א יעדער מענטש זוכט זוכט לעבן גוט די שאלה איז נאר וואס וועלכע מצב פון גוט און וואס וואס זאגט ער חלקי הוויה אמרה נפשי דאס דאס איז די הוכחה איז אוודאי ער גיט צו פארשטיין אין דער משל. זאגט ער פריער א משל, דער משל איז, דער מדרש ברענגט דאך א משל, דער משל, דער משל קען מען פארשטיין, דער משל אפי' פשטות, פשטות הבנה פון דער משל איז, פארוואס וויל דער פיקח האבן א שייכות מיט דער מלך? לכאורה דער מלך איז דאך נישט געלונגען, איז דאך נישט מהני, ווילסט האבן א שייכות, ווילסט האבן השפעה, ס'איז די שרים, ווייל דער מלך איז אים נוגע, אזוי בפשטות. אבער לפועל אז מען קריכט אביסל אריין קען מען קען אפשר זאגן אפשר נישט אזוי אפשר זוכט ער נישט דער מלך ער סך הכל האט מורא אפשר וועלן די שרים געפייערט ווערן אפשר וועט מען זיי פטר'ן פון די ארבעט פון דעם וואס דער משל ברענגט דער פסוק חלקי הוויה אמרה נפשי איז דאך פון דעם איז א הוכחה מוכח אז דער משל דא רעדט זיך אז דער פיקח וויל דער מלך מצד דער מלך זאל נישט האבן קינדער. דאס רעדט מען שפעטער, אבער מצד דעם וואס דער מדרש זאגט אז דאס אז א איד זוכט דעם אייבערשטן איז ווייל ער האט אן אנדערן, ער זוכט עפעס אנדערש אינגאנצן, ער זוכט האבן א שייכות מיט הוויה, ווייל ער האט א נשמה, דערפאר זוכט ער האבן א שייכות מיט הוויה, זעט מען אז עס איז אן אנדערע סארט חשבון, ער איז מייקר אן אנדערע סארט זאך וואס א גוי איז מייקר. אויב ביידע זוכן די זעלבע זאך, איז וואס זאגט ער עפעס וויבאלד איך בין א איד און איך האב א נשמה זוך איך דעם אייבערשטן? מיטן משל. דאס זאגט ער, חלקי הוויה אמרה נפשי, איז א ראיה דאס אז דער איד זוכט דעם אייבערשטן איז ווייל ער זוכט דער מלך, נישט ווייל ער זוכט האבן אייגענע תועלת. אויב ער זוכט די זעלבע זאך וואס א גוי, וואס איז א חילוק דער איד מיט א גוי? דאס איז א הוכחה אז דאס איז. דער משל איז אויך מסתבר זאגן אז דאס איז דער פיקח זוכט דער מלך איז ווייל דער מלך איז מער חשוב'ער, נישט ווייל ער טראכט וועגן שפעטער. נאר אין דער משל קען מען זיך דינגען, וואס איז די פשט אין דעם וואס דער פיקח איז בוחר דער מלך? פון דעם וואס דער מדרש ברענגט דער פסוק חלקי הוויה אמרה נפשי האט מען א הוכחה, אז וואס דער מדרש מיינט דא איז דער סארט דער ביאור אין דער דער ביאור אין דער משל וואס ער וויל דער פיקח מצד דעם חשיבות המלך. פשטות לשון המשל איז דער טעם, כולהו מתחלפין ומלכא לא מתחלף. דאס איז דער דאס איז דער טעם, אבער דער סיפור, דער סיפור המדרש אליין. עווערעדזש מענטש ער טראכט וואס איז דער מלך בכלל שווער צו ארבעטן און ער ליגט נישט אין די זאכן, וויבאלד אז מ'וועט זיי פייערן טראכט ער וועגן ווייטער. מ'וואלט געקענט אזוי זאגן, אבער עס איז נישט מסתבר אזוי. מסתבר זאגן אז אימיצער וואס טראכט וועגן קריגן השפעה וועט ער נישט חושש זיין וואס וועט זיין מ'וועט זיי פייערן אז עס איז אסאך שווערער האבן א שייכות מיטן מלך אבער מען וואלט געקענט דינגען אויף דעם ברענגט ער א הוכחה פון דער פסוק אז דאס איז דער פשט אין דעם מדרש דאס איז נישט גלאט אזוי א זייטיגע עס איז א הוכחה אז דאס איז דער פשט אין דעם מדרש טאקע און ס'איז נישט אקעי מ'וועט ממשיך זיין דאס וואס אין וואס באשטייט דער טעם איבער אזוי.